היינטיגע פרק פרק לערנען אונז די גבולות הארץ, אונז לערנען די נשיאים וואס גייען נוחל זיין די ארץ, און לכאורה איז דאס די זעלבע זאך, דאס הייסט ס'איז דא אסאך טעאריעס פארוואס פונקטליך די נפקא מינה להלכה אדער להנהגה פון די גבולות הארץ, צו אפשר איז דא א מצוה פון כיבוש הארץ, דארף וויסן ווי מען דארף כובש זיין, הגם בעצם ווי מען איז כובש איז א מצוה, שטייט שפעטער כל מקום אשר תדרך כף רגלכם לכם יהיה, סיי פון דברים און סיי פון יהושע און למעשה האט מען נישט כובש געווען פונקטליך אין די סדר, ס'איז נישט קלאר פארוואס שטייט די סדר, אפשר לתרומות ומעשרות אויך אויף דעם איז נישט קלאר, עס קען זיין ווי מ'איז כובש איז מחויב אין תרומות ומעשרות און מיט עבר הירדן האט מען טאקע נישט געמאכט קיין תרומות ומעשרות, עס איז אביסל א מאדנע זאך. זעט אבער אויס אז די צוויי חלקים פון די פרק זאגן מפרשים אז זיי זענען איינס איז א הסבר אויפן צווייטן, אזוי ווי ער זאגט זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה, דאס הייסט וואס איז די נחלה? אזוי ווי ער זאגט די צווייטע ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל פאר די נײַן מטות ווען ווייל די צוויי און א האלב האבן שוין גענומען עבר הירדן און ער געבט אנשים אשר ינחלו לכם את הארץ דאס הייסט ס'זעהט אויס זייער קלאר אז די נקודה פון די גבולות איז נישט דווקא צווישן די אידן און די גוים דאס איז אן עקסטערע זאך מ'דארף דאך וויסן ווי איז די ארץ הכנעני וועלכע די דארט איז די ארץ ישראל ס'דא אנדערע לשונות און ספר בראשית און אנדערע פלעצער וואס שטייט גבולות הארץ אויף אנדערע אופנים וואס האט מער צו טון מיט יענע פרשה פון וועמען מען איז כובש אבער די גבולות איז בעצם וואס צעטיילט מען צווישן די שבטים ס'איז דאך דא צוועלף שבטים אקעי צוויי און א האלב שבטים האבן שוין מסדר געווען ביי עבר הירדן ס'הייסט מיט די תנאי ס'שטייט נישט דא די תנאי אבער מען פארשטייט אז ס'איז מיט די תנאי מה שאין כן די אנדערע ניין און א האלב שבטים דארפן זיך צעטיילן איז מען גייט עס צעטיילן איקוועלי אדער לויט וועלכע סדר אונז האבן שוין גערעדט אז ס'איז נישט קלאר ווי אזוי מען צעטיילט עס לרב תרבה אדער על פי הגורל אבער איך שטויס אפ עפעס א כלל עפעס א רול עפעס א לאגיק ווי אזוי מען צעטיילט עס און דארף מען וויסן וואס איז די גאנצע ארץ ישראל, דאס גייט מען צעטיילן, נאכדעם יעדער איינער וועט גיין כובש זיין זיין חלק אדער אנדערע אופנים וואס עס גייט זיך צעטיילן די בפועל ממש אנצוקומען אזוי ווי מען וועט לערנען אין ספר יהושע שופטים מער באריכות, ממילא דארף מען וויסן וואס זענען די גבולות הארץ כדי להתחלק צו די שבטים, די גבולות פונקטליך וואס די זענען איז דא פארשטייט זיך א גרויסע עיון אין די מפרשים ביז היינטיגע צייטן, נישט אינגאנצן קלאר אבער מען דארף אויב וויסן פשוט די פשוטע טייטש די תורה גייט אדורך די פיר עקן די פיר זייטן פון ארץ ישראל און ס'געט צו אן אויף יעדע זייט והיה לכם פאת נגב הייבט זיך אן מדבר צין און ער ווייזט ווי ס'גייט אן ס'דא די פאת נגב ס'הייסט די זייט פון ווי ס'הייבט זיך אן און די גבול ס'הייסט די כאילו די ליין פון די גבול און ער איז מסביר ווי די ליין גייט ס'הייבט זיך אן מקצה ים המלח און ס'פארט ונסב לכם הגבול ס'גייט מדרום לנגב פון מעלה עקרבים און ס'גייט אדורך צינה און קדש ברנע חצר אדר עצמונה און אזוי ווייטער עס קומט אן ביז ביז מערב ס'הייסט עס איז אין אנדערע ווערטער ער ווייזט דיך די גבול דרום פון מזרח ביז מערב פון די ים המלח ביז די ים הגדול זעלבע זאך גבול ים ווייסטו די ים הגדול דאס איז די גאנצע גבול ים ס'איז זייער פשוט גאנג פון דרום צו מערב יעצט גייט מען ארויף צו צפון כאילו ס'גייט ארום יא פון ווי זיי שטייען בערך ביי דרום צו מערב צו צפון צפון איז גייט מען פון די פון ים הגדול צו די דירעקשאן פון הר ההר צו לבוא חמת צו צדדה ביז קומט אן חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון נאכדעם פארט ער אראפ צוריק אויף די פערדע זייט אויף די גבול מזרח פון חצר עינן שפם ים כנרת די ירדן ים המלח דאס איז די ארץ עס גייט זייער פשוט ער מאכט א סירקל כאילו מיט זיין ער איז מצייר א סירקל פון די ארץ ישראל, ס'איז דא אינטערעסאנטע לשונות והתאויתם לכם לגבול, קען טראכטן עס מיינט בלשון תאווה אדער וואס ס'איז, בכל פנים די עברית טייטש איז אז עס איז מצייר א סירקל הייבט אן פון דרום פון כאילו דרומית מזרחית און ער פארט ארויף ארום גאנץ ארץ ישראל און ער ווייזט דיך וואו די ליין פון די גבול איז און אויף דעם זאגט ער זאת תהיה לכם הארץ און דער משה איז מצוה את בני ישראל אז דאס זאלן זיי נעמען, און ס'קומט די ליסט אזוי ווי פון די נשיאים אדער קען זיין דאס איז מער אזוי ווי די נשיאים וואס גייען ממש זיין כובש את הארץ דא אלעזר הכהן ויהושע בן נון וואס זיי זענען די ראש פון יעדע איינע זייער אינטערסאנט אז אגאנצע צייט דא שטייט אלעזר פאר יהושע זייער אינטערסאנט ספר יהושע גייט מען זעהן אלעזר הכהן אבער עס איז נישט אזוי קלאר אז ער איז בראש דא אגאנצע צייט אין ספר במדבר זעהט אויס אז די כהנים אזוי ווי מיר האבן געזען ביי די מלחמת מדיין, פנחס גייט דא, אלעזר הכהן גייט, און צוזאמען מיט יהושע, ער איז כאילו דער שר צבא, דער מנהיג נאך משה, און נאך איין נשיא פאר יעדע מטה, און אזוי גייט ער דורך די אלע שבטים, ס'הייסט נײַן שבטים חוץ פון גד און ראובן, מנשה איז יא דא ווייל ס'איז דא אנדערע האלב מנשה, סאו סך הכל נײַן שבטים, אדער צען אויב מ'ציילט אפרים און מנשה, וואס זיי זענען נוחל, און ס'איז אינטערעסאנט אז ס'נישטא קיין נעמען פון די בני גד ובני ראובן וואס זענען שוין, זיי דאך אויכעט דארפן דאך מאכן די יעברו חלוצים, זיי דארפן דאך נעמען די, דא שטייט נישט, שטייט אפשר אביסל וועגן בני מנשה, יא, זיי האבן געהאט נעמען פון זיי, גלעד און נובח, נאר זיי יאיר, אבער די אנדערע שטייט נישט קיין נעמען, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, סאו האט משה ממנה געווען שוין נשיאים, אדער האט מען קען עס רופן אזוי ווי גענעראלן, וואס זיי זיי זיי זאלן זיין ממונה אויפן כיבוש הארץ וואס גייט זיין ווען מען קומט אריין אין ארץ ישראל. איך האב זיך נישט מדייק געווען די חילוקים, א חלק פון זיי שטייט נשיא א חלק נישט, איך ווייס נישט פארוואס.